די ייִדישע פֿאָלקסביבליאָטעק, צוזאַמען מיט דער קולטור-קאָמיסיע בײַם אַרבעטער-רינג, האָט מיר צוגעטיילט דאָס פֿאַרגעניגן הײַנט צו זײַן פֿאָרזיצער בײַ דעם אָוונט, וווּ מיר וועלן האָבן די געלעגנהייט צו הערן אונדזער חשובֿן גאַסט, חבֿר שמואל ראָזשאַנסקי פֿון בוענאָס-אײַרעס. טייערע חברים, ס'איז תמיד געווען ביי אונז אזא אנגענומענער כלל אז אידיש און מאמע לשון זענען אידענטיפיצירט, ס'איז א אידענטישקייט. מיר ווייסן אז די דאזיגע צייטן האבן זיך צום בעדויערן פארענדיגט, אז אויב אמאל האט אידיש געשפרודלט פון אונטן ארויף אזוי צו זאגן, פון דער ברייטער באזע אין דער פיראמידע, די באזע אידיש און דערנאך דעם ביז צום סאמע אויבנאן אויף א נאטירליכן אופן איז היינט כמעט ווי פונקט פארקערט, היינט איז דער גורל פון דער אידיש קולטור אפהענגיג פון אט די יחידים קנאים, וואס טראגן ממש ווי א הייליגע מיסיע וואס זענען איבערגעגעבן בלב ונפש דעם אויפהאלטן פון דער אידיש קולטור און דערמיט בארייכערן דאס לעבן פון אונזער פאלק אין צייטן זייער שווערע. און איך וויל זאגן אז אויב זענען פאראן אט אזעלכע יחידים צעווארפן איבער דער וועלט וואס טראגן די חשיבות פון אידיש ממש מיט זייער הערצער מיט דער גאנצער נשמה, געהערט צו זיי קודם כל אונזער חשוב'ער גאסט. חבר שמואל ראזשאנסקי. ער געהערט צו די וואס זענען צו אידיש נישט געקומען דירעקט, הגם שוין אין זיין שטוב האט ער איינגעזאפט אין זיך, ספעציעל אדאנק זיין טאטן, אסאך פון דעם וואס ער ברענגט פון זיך ארויס היינט, אבער ער האט דארט דורכגעמאכט א דערציאונג אין פויליש, און ווי שרייבט אונזער ליבער מלך ראוויטש אין זיין פארטרעט וועלכן ער האט פארעפנטליכט אין נײַנצן הונדערט דרײַ און זעכציק, דאן ווען חבר ראזשאנסקי דא צום ערשטן מאל געווען. אז ראזשאנסקי האט פאר זיך געהאט אן אפענע וועלט, ער האט געקענט זיין א פוילישער שרייבער, א העברעאישער שרייבער, אן אדוואקאט, א דאקטער, און ער האט אויסגעקליבן פאר זיין לעבנס ציל צו זיין א אידישער שרייבער, און ווידעראמאל שרייבט ראוויטש אין זיין וואונדערבארן פארטרעט שרייבט ער אז דער די שטיגן אויף דעם צום טעמפל פון דער אידישער ליטעראטור, פירן דורך דער אידישער שול, מען מוז ווערן לערער כדי מיר זאלן קענען, מען זאל קענען טאקע אויך שרייבן, איז חבר ראזשאנסקי גלייך פון אנהייב ווען ער איז געקומען אין ארגענטינע, כ'האב מורא צו זאגן ווען, ווייל מען קען נאך אמאל דערקענען ווי אלט ער איז, און ער זעט אויס אזוי יונג אז איך וויל אפשר נישט אויסזאגן. די דאטע, ער איז געקומען אין ארגענטינע ווי א יונגער בחור און גלייך אנגעהויבן זיין לערערישע ארבעט אין מאזעסוויל אין די באראן הירש קאלאניעס, שפעטער אריבער אין בוענאס איירעס, געווארן לערער אין די דארטיגע נאכמיטאג שולן, דאן אינעם סעמינאר,

האט פארבונדן אסאך אקטיוויטעטן, ער איז א לערער, א זשורנאליסט, א געזעלשאפטליכער טוער, א שרייבער, א רעדאקטאר, און ווידעראמאל פאררוף איך זיך אויף מלך ראוויטש וואס האט עס אזוי וואונדערבאר אויפגעכאפט אין זיין פארטרעט, ער האט געזאגט אז אלע די דאזיגע פליכטן זיינע האט ער אויסגעפירט אויסגעפילט אינגאנצן אזוי ווי ער וואלט נאר געווען א שרייבער און נאר א לערער און נאר א טוער און נאר א זשורנאליסט, אלץ איז ביי אים גאנץ, ער איז גאנץ מיט זיך, גאנץ מיט זיין ארבעט, מיט זיין טעטיקייט, און ווי א טייל פון אט דער רייכער טעטיקייט איז געקומען די קרוין פון זיין ארבעט. ווי א לערער האט ער דערשפירט ווי נויטיג עס איז צו האבן א האנטבוך, ווי נויטיג עס איז צו האבן די רעפרעזענטאטיווע ווערק פון דער אידישער ליטעראטור אין אזא פארם וואס זאלן זיין צוגענגליך פאר דעם סטודענט, האט ער נישט געווארט ביז וואנען אנדערע וועלן מאכן. דאס. ער איז אוועק אין דרום אפריקע געפונען א איד וואס האט געהאלפן מיט זיין געלט אנצוהייבן, האט זיך פארפליכטעט צו העלפן ארויסגעבן הונדערט ביכער אין דער מוסטער ביבליאטעק פון דער אידישער ליטעראטור, און רוזשענסקי האט פון איין זייט געשאפן די מיטלען, פון דער אנדערער זייט רעדאגירט

האט די מוסטער ביבליאטעק בדעה און ביי דער דאזיגער ביבליאטעק איז די דעה און די אקציע זענען אידענטיש ווייל אלע יאר זענען ארויסגעגאנגען פיר בענדער, היינטיגס יאר וועלן ווידער ארויס פיר בענדער און צווישן די דאזיגע פיר בענדער וועט זיין א באנד געווידמעט קאנאדע.

מלך ראוויטש, פון וואנען נעמט זיך אזא כח צו שמואל רוזשענסקי? און ער זאגט דאס בלייבט א סוד. איך מיין אז אין דער אמתן איז דאס נישט קיין סוד, אין דער אמתן איז דאס דערפאר ווייל רוזשענסקי א פנים.

וואס ער האט אויף אלע געביטן פון זיין ארבעט. היינט אין אוונט וועט ער רעדן צו אונז וועגן ישראל אין דער אידישער ליטעראטור. איבריג צו זאגן אז די בענקשאפט נאך ישראל, די וויזיע פון ישראל, האט אן שום ספק אפעלירט און אינספירירט אן א שיעור אידישע שרייבער, און איך בין זיכער אז מיר וועלן היינט פונקט ווי מיר האבן עס געהאט מיט יארן צוריק ווען ער איז דא געווען

איז דער בעסטער ביישפיל וואס די אידישע ליטעראטור האט גענאסן פון ישראל און האט צוריקגעגעבן ישראל. לכתחילה קלינגט דאס. אביסעלע פאלעמיש, עס איז באקאנט אז וועגן קיין שום טעמע אין דעם אידישן לעבן, ארום קיין שום פראגע אין דעם אידישן לעבן, איז נישט געווען אזויפיל מלחמה.

אז דער דאזיקער קאמף זאל טיילמאל זיין א פיינליך ביטערער. אט דער גאנצער קאמף איז אין דער שענער ליטעראטור נישט געקומען צום אויסדרוק. איר האט פארפיקסירט דעם קאמף אין הונדערטער טויזנטער ארטיקלען, אין הונדערטער טויזנטער באריכטן. וועגן מיטינגען, וועגן אלערליי דיסקוסיע-אוונטן וועלכע זיינען פארגעקומען. אין דער שענער ליטעראטור איז דער דאזיקער קאמף אבסאלוט נישטא. גענוג צו ברענגען איין קליינעם ביישפיל. פרץ האט אין א סאטירישן ליד א קיבעץ געטאן אין זיינע פריע יארן, יענע וועלכע חלומ'ען פון א אידישער ארמעי און אידישע זשאנדארן. דאס איז איינע פון די צום ווייניגסטן באקאנטע לידער אין פרצ'עס שאפן. ער, וועלכער איז געווען, ווי דאס אידישע פאלק בכלל, דורכגעדרונגען מיט דעם ווילן, מיט דעם פייערדיגן ווילן קעגנצושטעלן זיך יעדער איינציגער אידעע פון מלחמה, האט געפילט אז די וועלכע חלומ'ען פון האבן אן אייגענע ארמעי און אייגענע פאליציי און אייגענע זשאנדארמען, פארדינען אז מ'זאל זיי קיבעצן, און ער האט זיך א קיבעץ געטאן. ווער האט אבער נאך מער ווי פרץ אריינגעבראכט די התלהבות, די קדושה, די הייליגע צוגעבונדנקייט צו ארץ ישראל ווי פרץ אין זיינע דריי מתנות? אט דער איד וואס שטארבט בלויז פאר דעם זעקעלע ערד, די רויבערס מיינען ווער ווייסט וואס פאר עשירות ער האלט אויף זיין ברוסט, אבער דאס איז דאס זעקעלע ערד, דער סימבאל פון ארץ ישראל, ווער האט אריינגעבראכט נאך מער באגייסטערונג פאר ארץ ישראל ווי פרץ מיט דעם דאזיגן ביישפיל פון דעם זעקעלע ערד. אזוי האט די אידישע ליטעראטור זיך אנגעהויבן פון איר סאמע אנהייב, אין ליד און אין פראזע ווי אין דראמע. ווערט די באציאונג צו מדינת ישראל אויסגעדריקט אין די פארשיידענסטע פארמען און סיטואציעס, שטענדיג מיט א אומגעהייערער בענקשאפט, מיט א געוואלדיגער שפאנונג, מיט א דראמאטישקייט, וואס ווייניג אנדערע שאפונגען קענען זיך צו איר גלייכן, און מיט ביישפילן אין וועלכע קינסטלערס האבן געבראכט זייערע שענסטע דערגרייכונגען. דער גרונטשטיין פון אלט אידיש איז דאך געלייגט געווארן מיטן שמואל בוך, דאס ערשטע וויכטיגע בוך אין דער יידישער ליטעראטור איז דאך דאס שמואל בוך, פון אים זיינען געבליבן אפילו די נאטן ביז היינט, און שמואל בוך, שמואל, דאס איז דאך די קווינטענסענץ פון יידישקייט. פון איין זייט מלוכה, פון דער אנדערער זייט דער נביא. דער נביא וועלכער פירט כסדר דעם קאמף קעגן דעם הערשער, דער נביא ווארפט אין פנים אריין דעם האר אלץ וואס ער האט צו זאגן ווייל ער שטימט נישט מיט די אידעאלן וואס דאס יידישע פאלק דארף האבן. דאס שמואל בוך איז דאס ערשטע ווערק וועלכער גיט קרעדיט דער יידישער שעפערישקייט וואס איז פארבליבן ביז היינט, צום באדויערן, ניט צוטריטלעך פארן עולם. און דא דארפן מיר אונטערשטרייכן, דאס קומט דערפון ווייל קריסטן האבן מער געטאן פאר דער געשיכטע פון יידיש און פאר דער געשיכטע פון העברעאיש ווי יידן. שמואל בוך איז ארויסגעגעבן געווארן מיט לאטיינישער שריפט דורך א קריסטליכן פארלעגער, צוזאמען בשותפות מיט דעם אוניווערסיטעט פון האלאנד פון אמסטערדאם, אונטער דער רעדאקציע פון לעא פוקס, אבער דעם גרעסטן חלק פון דעם געלט האט געגעבן א גוי'אישער פארלעגער פון האמבורג, און נאכדעם האט ער פארגעזעצט מיט מלאכים בוך, ווען מען זאל א יידן א זאג טאן. דאס בוך ווי ס'איז געווען פריער קאסט צוואַנציק דאלער, ער וואלט זיך אנגעכאפט פארן קאפ, ער וואלט געזאגט משוגע, פאר דער גוי'אישער וועלט איז עס ווערט געווען, מיר דארפן זיך ביי גוים נאך אסאך לערנען, ווען מיר וועלן זיך אפלערנען ווי הויך מיר דארפן ארויפקוקן צו אונזערע שאפונגען און אריינברענגען דעם פארנעם, וואס די נישט אידישע וועלט האט געשאנקען אויך צו אידישע שאפונגען, וועלן מיר זייער אסאך געווינען. די קאטעדרעס פון די אוניווערסיטעטן זיינען עדות. זיי זיינען די דאזיקע אינזלען אין דער וועלט פון אידיש-קענטעניש, פון אידיש-ליבשאפט. ליבשאפט, ווייל ס'איז נישט בלויז קרעדיטן. ארום די קרעדיטן וואקסן אויס אייניגע, אמת, נישט קיין סך, אייניגע איינצלנע פיגורן, וועלכע זיינען א האפענונג, א ליכט און א בענטשונג פאר אונז. אזוי ארום האבן מיר, ווי אין דעם סאמע פארטאג, פון דער יידישער ליטעראַטור ווערט אַריינגעבראַכט דאָס סאַמע ערשטע מאָטיוו, שמואל בוך. לאָמיר שוין נישט רעדן וועגן עקידת יצחק, וואָס עקידת יצחק איז היינט אַזוי אַקטועל, היינט וואָס אונזערע הערצער זיינען טאָג איין טאָג אויס אנגעשטימט צו אויפנעמען יעדע וויבראציע פון א קלאנג וועגן ישראל, איז דער ענין עקידת יצחק נישט בלויז א פארהער צווישן אברהמ'ן, גאט, און מלאך. עקידת יצחק, טאטע מאמע האבן אין ישראל אין די לעצטע חדשים געפירט זייערע אייגענע קינדער צו א נייעם עקידת יצחק. דאס איז דער אייביגער מאטיוו פון דער אידישער געשיכטע אין דעם ליכט פון די היינטיגע געשעהענישן. אזוי ארום אז עקידת יצחק איז נישט קיין מאטיוו פון דעם קאיאר פון דער אידישער ליטעראטור, נאר מיר ווארפן אריבער א בריק פון יענער ווערסיע וואס איז איינגעהילט אין טעאלאגיע, און מיר פירן אריבער איבער דער בריק צו דער היינטיגער צייט און דערזען די סאמע רירנדיגסטע, דראמאטישסטע, אינטענסיווסטע מאטיוון פון דעם יידישן לעבן. פאפיארניקאוו אין זיין ליד א היים שטעלט פאר ווי א היים, און ווי דער ייד ער באדארף זיין גרייט ווי דער בוים ער בליהט ער וואקסט און דארף זיין גרייט. אז אין א טאג זאל קומען די האק און אים אפהאקן די צווייגן און אים אונטערהאקן אינגאנצן, דאס איז, דער וועלכער בויט א היים דארף גרייט זיין די היים צו פארטיידיגן, דא האט איר דעם מאטיוו פון ישראל ווי אזוי ער ווערט אריבערגעווארפן פון ווייטן אמאל צו אונזערע צייטן, אין ווייטן אמאל. אין דעם ערשטן ווערק וואס האט גרויס געמאכט אידיש, אליה בחור איז זיין מחבר, דער וואס ווערט אין אלע נישט אידישע ענציקלאפעדיעס אנגערופן עליאס לעוויטא, דער ערשטער איד וואס איז געווען דער גרויסער גראמאטיקאלאג פון העברעיש, און דער ערשטער באקאנטער מחבר. בבא בוך, אין בבא בוך, אין דער פארעם ווי מיר האבן דאס בוך פארעפנטליכט, דאס ווערק וואס איז אנגעשריבן געווארן אין טויזנט פֿינף הונדערט זיבן און צום ערשטן מאל געווען געדרוקט אין טויזנט פֿינף הונדערט איין און פֿערציק, בבא בוך, ווערט פארענדיגט מיט אט א די שורות, פון צער און פיין דערלעזן זאל אונז אונזער גאט און גנאד א סך ער אונז געבן, צו קענען זוכה זיין אמאל משיח'ס צייטן צו דערלעבן, אין ירושלים ציון טאל

בבא בוך וואס דערציילט גאר וועגן דוכוסן, וועגן דער נקמה פון א זון אין דער מאמען וואס האט פארראטן איר מאן און האט געפירט צו דעם מען זאל אים דערהרגענען. דאס בוך ווייזט ווי אזוי העלדישקייט, בראווקייט, איז געזען און פארשטאנען געווארן אין דער גוי'אישער וועלט, און ווי אזוי אין דער אידישער וועלט, דאס האט יעדער איינער געקענט פאר זיך אליין זאגן, און ער פארענדיגט מיט אט דעם אקארד, דער וועלטלעכסטער פאעט, וועלכער איז געבוירן געווארן אין פֿערצן נײַן און זעכציק און אוועק אין טויזנט פֿינף הונדערט נײַן און פֿערציק, ס'איז פֿינף הונדערט יאר מיט פֿינף הונדערט יאר צוריק האט דער וועלטליכסטער פאעט אויסגעדריקט די בענקשאפט און דעם חלום צו אויסבויען נאכאמאל דעם בית המקדש און צוריקקערן זיך ירושלים. וואס זשע זאלן מיר שוין זאגן וועגן דער יידישער ליטעראטור אין דעם ניינצעטן יארהונדערט, אין דער צייט,

די פראבלעמאטיק וואס איז פארבונדן מיט ישראל. פונקט ווי אין דער חסידישער וועלט איז אנגעגאנגען די איבערצייגונג און ר' נחמן בראצלאווער. האט עס אויף זיין משונה'דיגן אופן, איך רוף אן משונה'דיגן אופן ווייל אין דער פארעם ווי ער איז געפארן קיין ישראל, איבערגעלאזט ווייב און קינדער, אן ברויט, אן א היים, אן גארנישט, האט פארקויפט די שטוב אבי צו קענען זען. ארץ ישראל, ווייל א חסיד וואס זעט נישט ארץ ישראל איז קיין חסיד נישט, א רבי וואס פארט נישט קיין ישראל קיין ארץ ישראל איז קיין רבי נישט, און ער האט אויף אזא מין אופן וואס קלינגט אין די היינטיגע צייטן פון חשבון, בוכהאלטעריע, טריישאפט, קלינגט דאס ממש אויסטערליש, וואס הייסט א רבי לאזט איבער ווייב און קינדער, פשוט אן ברויט, פארקויפט אלץ כדי ער זאל האבן אויף די הוצאות צו קענען פארן. דאס איז געווען די אידעי. די משכילים האבן דאך געשעפט פון מאזעס מענדלסאן, און כאטש מאזעס מענדלסאן איז געווען דער וועלכער האט מער געזאגט ווי געטאן, געזאגט האט ער איין זאך און געטאן האט ער א צווייטע זאך, און ער האט אריינגעבראכט די דאזיגע דאפלטע בוכהאלטעריע פון דער השכלה, להיפך צו דער איין בוכהאלטעריע, צו דער איינזייטיגער בוכהאלטעריע פון חסידיזם. א חסיד האט נישט קיין צוויי חשבונות. א חסיד שטעלט זיך אוועק אין באן, וויקלט זיך איין אין טלית, גארט זיך אן, מיט די תפילין, און אויב דער גוי קען נישט צוקוקן, זאל ער פלאצן. ער טוט וואס ער דארף טון. ער טוט נישט כדי יענעם געפעלן צו ווערן. ער טוט, אזוי איז ער און אזוי פירט ער זיך. און דאס איז דער דרך זיינער. מענדעלסאן האט דאך פונדעסטוועגן געשאפן דאס דאזיקע גרויסע וויסנשאפטליכע ווערק. ירוזאלעם, וואס האט געלייגט דעם גרונדשטיין צו דעם אז די פארבינדונג דער קשר מיט ישראל איז א נויטווענדיגקייט אין דער השכלה, און די משכילים, וויפיל מען זאל ניט רעדן אז זיי האבן דעם פאטריאטיזם אויפגעבלאזן אין זייערע וואוינלענדער.

אין אַכצן פֿיר און אַכציק און שטעלט פֿאָר דעם ייִדן, וועלכער וויל זײַן קאָנסעקווענט נאָך די מאַסן-פּאָגראָמען אין רוסלאַנד, און ער וויל אויפֿבויען אַ סטעפּקיווקע, אַ קאָלאָניע. דער רײַכער ייִד לאָזט איבער זײַן געשעפֿט, זאָגט זיך אָפּ פֿון זײַן עשירות, אַלע קוקן אויף אים ווי אויף אַ משוגענעם, און ער זאָגט. דער איד דארף אוועקגיין אין פעלד, ער דארף אויפבויען א פעלד בזיעת אפיך תאכל לחם, אוועקווארפן די אלע פרנסות פון האנדל וואנדל, ווערן א פויער, פאסטעכער זענען געווען. אונזערע אבות, און נאכדעם זענען זיי אוועק אויף ערד. די דאזיגע ירושה דארף מען פארזעצן, באנייען. אין רוסלאנד, ווייזט מארדכע ספעקטאר, וואס איז געווארן פון דעם? וואס איז געווארן פון דעם פרואוו וואס שלום רויטמאן האט געמאכט? שאפנדיג זיין קאלאניע סטעפקיווקע. ער איז ארומגערינגלט פון שונאים, און וויפיל די דאזיגע שונאים ווערן געקעכלט, גרייטן צו די שונאים דעם פאגראם. און אויב שלום רויטמאן האט אויפגעבויט א יידישע קאלאניע זיינען די קינדער געגאנגען אויף דעם וועג אויף וועלכן די שונאים האבן געוואלט, און סטעפקיווקע איז חרוב געווארן, און די דאזיגע יונגע מאדאם וועלכע האט געמיינט אז זי געפינט חן אין די אויגן פון די גוי'אישע אריסטאקראטן, זי איז געווען די ערשטע צו ווערן באשפיגן, פארגוואלטיגט, דערמארדעט. דער רעזולטאט? דער אידישער מוזשיק אין רוסלאנד. איר קענט עס נישט בויען, און דער לערער און אנדערע הויבן אן צו לויפן, דאס איז א טעות. דאס איז געווען דער אונטערצי. פון דער גרויסער קאלאניזאציע אין רוסלאנד וועלכע האט זיך אנגעהויבן מיט די פראיעקטן פון טויזנט אַכט הונדערט פֿיר, און מרדכי ספעקטאר ברענגט דעם אונטערצי פון דעם דארטיגן באלאנס וואס איז געווארן. אליקום צונזער, דער ווילנער בדחן, דער גרויסער אליקום. דער וואס האט אויפגעשטעלט צוויי דינאסטיעס, אליקום צונזער פון איין זייט און שמר פון דער צווייטער זייט. ניט שמר דער שונדשרייבער, נאר די משפחה שמר, די צוויי אריסטאקראטישע משפחות פון די פאראייניגטע שטאטן, צונזער און שמר, און דער משפחה אברהם שמר, דער באוואונדערטער און באזונגענער אדוואקאט פון טויזנטער, צענדליגע טויזנטער אימיגראנטן, וועלכע ער האט געהאלפן אין דער שווערסטער צייט ווען אמעריקע האט נישט געהאט קיין געזעלשאפטליכקייט. אליקום צונזער, דער זינגער פון דעם ליד די סאכע, אין דער סאכע ליגט די מזל ברכה, א לעבן. פון א באשיידנקייט, א לעבן פון ארדנטליכקייט, א לעבן פון ריינקייט און ציכטיגקייט, מיין דאמע דארף נישט קיין אמע, מיט דעם אלטמאדישן אידיש, זי באדארף נישט קיין פעדערן אין די הוט, און אזוי ווייטער, זי האט די זון וועלכע באשיינט איר קאפ. אליקום צונזער איז דער וועלכער ברענגט אריין איינער פון די זאפטיגסטע קאיאר לידער פון דער ישראל ליטעראטור, פון דער נייער ישראל ליטעראטור, אין זיין ליד שיבת ציון, וואס זעה איך דורך די שויבן, עס פליען אן ווי טויבן, מיין יוסף מיין בנימין קלאפן אין מיין טיר, אך! הימל! גאט! די וואונדער! איך זע דאך מיינע קינדער די ליבסטע די טרייסטע קומען אן צו מיר, אוועק אזויפיל יארן, געמיינט איך בין פארלארן, אן אלמנה א פארוויסטע, ליידיג ביי מיין טיש מיט אייך, ווי איז געגאַנגען, זינט מען האָט אײַך געפֿאַנגען? וואָס מאַכט יהודה און אפֿרים? גיט מיר אַ גרוס! פֿול װערט מײַן הױז װידער, עס הײבט דאָס האַרץ די גלידער, פֿיל פֿון מײַנע קינדער פֿאָרן אָן מיט פֿרײד. דאָס איז די צײַט, װען מענדעלע קומט אַרױס. זוכן די פארלארענע שבטים, אז מען באדארף יעדן שבט, יעדן ברעקל וואס איז פארלארן געגאנגען פון אידישן פאלק דארף מען אויפזוכן. ארום מסעות בנימין השלישי איז דא א היפש פאלעמישע ליטעראטור, און פאראן פירושים וועלכע זענען סותר זיך איינע די אנדערע, אבער. דער הינטערגרונט איז, איז דאך א קלארער. בנימין לאזט זיך ארויס אין דער וועלט, ער וויל אויס אויסגעפינען די פארשוואונדענע רויטע אידעלעך. א שבט איז פארלוירן געגאנגען. דארף מען אים אויפזוכן. דער צווייטער נשיא, ר' יצחק בן צבי, איז דאך גרויס געווארן מיט זיינע פארשונגען פון פארלארענע שבטים, מען דארף זיי אויפזוכן, דאס איז דאך דער געדאנק פון ישראל, אויפזוכן זיי. איר האט דעם געדאנק פארזעט אין מענדעלע'ס מסעות בנימין השלישי. און הגם שלום עליכם האט קינסטלעריש גערוט אויף אנדערע שטחים פון אידישן לעבן, זאגט וועגן אים נישט קיין אנדערער ווי קלויזנער. שלום עליכם דארף צוגערעכנט ווערן צו די פארקעמפער. פון דער יידישער אומאפהענגיקייט אין ארץ ישראל. אברהם גאלדפאדען, דאס בעסטע פון אברהם גאלדפאדענען איז דאך שולמית און בר כוכבא. דאס בעסטע. הגם. וועגן דעם ליד אין בית המקדש קען מען דיסקוטירן, וועגן האנדלען און וואנדלען, ראזשינקעס מיט מאנדלען און אזוי ווייטער, אבער די גאנצע ראמאנטיק פון דעם מאדערנעם אידן איז ארויסגעקומען דורך גאלדפאדענ'ס טעאטער, הונדערטער טויזנטער משפחות האָבן זיך אָנגעטרונקען מיט דעם נעקטאַר, האָבן זיך אָנגעטרונקען מיט דער דאָזיקער ליבשאַפֿט צו ישׂראל, צו יענעם געזאַנג, געקומען איז די צײַט, די צײַט איז נאָך שױן נישט װײַט, דאָס לאַנד באַפֿרײַען, דאָס פֿאָלק באַנײַען. דער דאָזיקער דועט, װאָס אײנער פֿון די שענסטע, פֿון די פּרעכטיקסטע, פֿון די קרעפֿטיקסטע, פֿון די טעאַטראַלישסטע,

דער שרייבער וואס איז אויסגעוואקסן דורכן בונד, און דער בונד ווערט דאך פון אסאך פארגעשטעלט ווי ממש דער ביישפיל פון כל בייז קעגן ארץ ישראל. ווער האט נאך מער געזונגען הייסער צו אידישער טראדיציע ווי דער דאזיגער ערשטער דראמאטיקער וואס איז געווען א בונדיסט, דוד פינסקי, פאמיליע צבי? ווער איז אין פאמיליע צבי דער העלד? ווער? דער בונדיסט? ניין. דער העלד פון פאמיליע צבי איז משה צבי, ר' משה צבי, א מגיד. ער לערנט צו נעמען די האק, דער מגיד. דאס איז די האק. א דאנק וועלכע עס איז שפעטער אויסגעוואקסן די הגנה זעלבסטשוץ, דאס דער אנהייב פאמיליע צבי, און דער דוד פינסקי ווערט שפעטער. דער מחבר פון די שטארקסטע דראמעס וועלכע זענען פארבונדן מיט ארץ ישראל. קודם כל דער שטומער משיח, טויזנט נײַן הונדערט עלף, טויזנט נײַן הונדערט עלף, די דאזיגע טראגעדיע אין דריי אקטן, וואס שטעלט פאר דעם עפיזאד פון פיליפ דעם שיינעם פון יאר טויזנט דרײַ הונדערט זעקס פון דעם גירוש, ווי מנחם פניני דער הויפט דאקטער, דער שאץ מייסטער, שטייט בראש פון אלע, אבער ביי אים האט מען אויסגעשניטן די צונג, און די טאכטער רחל איז זיין צונג, און עס צעטיילט זיך. דער עולם ארויסגעטריבענע צעטיילט זיך אין צוויי לאגערן, איינער וואס זאגט אבי נאר מען הייסט צוריק קומען דארף מען צוריק קומען, און די צונג פון מנחם פניני רחל איינמאל ארויסגעטריבן, אויף שטענדיג ארויסגעטריבן, נישטא קיין צוריק אהין. דאס איז טויזנט נײַן הונדערט עלף. טויזנט נײַן הונדערט עלף. און פינסקי ווערט נאכדעם דער מחבר פון איינער פון די גרעסטע דראמעס ווייל זי איז פון די גרעסטע האט זי ניט זוכה געווען אז מען זאל זי ווען עס איז פרובירן אויפצופירן שלמה מולכו און דוד הראובני וואס דאס דארף האבן א ריינהארט טעאטער. שלמה מולכו און דוד הראובני די דאזיגע צוויי עקסטרעמע טרוימערס פון א באנייטן ישראל פאלק ישראל. ארץ ישראל. שלמה מולכו פירס וועלכער וועלכער קען נישט אריין קומען אין קיין אידישער אין קיין סינאגאגע אין ווענעציע ווייל מען האט מורא פאר אים ווייל ס'איז פארהאן א בולא וואס זאגט מען טאר נישט באהאלטן קיינעם. וועלכע האט אויף זיך א פלעק אז ער איז אריבער, קיינער טאר אים נישט באהאלטן, די אידן אליין לאזן אים נישט אריינקומען, מען זוכט אים ארום, מען פרעגט אים, מען באטאפט אים אזוי ווי די שמעק-הינט, אזוי ווי די הינט וועלכע ווארפן זיך אויף דעם און לאזן נישט יענעם, קומט אריין יעדער איד און פרובירט, שלמה מולכו וואס וויל ער? ווער איז ער? פון וואנען איז ער? מולכו שטעלט איין זיין לעבן פונקט ווי גאר אויף אן אנדערן אופן האט עס געטאן דוד דער ראובני, דער אוואנטוריסט וועלכער האט געוואלט אן אימפעראטאר פארבינדן מיט א אידישער ארמעי צו קענען דערגרייכן ישראל, און עס ווערט אויסגעוויקלט די דאזיגע צווייפאכיגע נסיעה איבער דער וועלט.

די ערשטע חלוצים־פיעסע. נאך נישט געווען אין העברעיש, אין יידיש איז זי שוין געווען. מיר האבן פאר זיך אין דוד פינסקין דעם דאזיגן מאגיסטער, דעם דאזיגן גרויסארטיגן בויער. פון דער יידישער דראַמע אין דער מיט פון מדבר און דלות און רעדן צו טויבע אויערן. דאָס איז דער שעקספּיר פון דעם יידישן טעאַטער, וועלכער האָט געפונען דלות און מדבר, און זיין שטים איז נישט דערהערט געוואָרן ביז איצטער. און פּינסקי דערפֿירט דאָס נאָכדעם צו זיין לעצטן ווערק. משה און די כושית, זיין לעצטע ווערק אין טויזנט נײַן הונדערט דרײַ און פֿופֿציק, וואו ער וואגט ער, וועלכער איז אראפגעבראכט געווארן אין ארץ ישראל ווי דער ערנבירגער פון חיפה, און אויפן כרמל האט מען אויסגעבויט זיין היים, דער ערנבירגער פון ישראל שטעלט ער פאר. אין משה און די כושית, ווי עס קען זיין אז א פרעמדע זאל טיילמאל בעסער פארשטיין ווי אן אייגענע. די כושית פארשטייט משה'ן אסאך בעסער ווי די אייגענע. זייער א געפערליכע טעמע. זייער א געפערליכע פראבלעם. זי נאך ארויפברענגען אין ארץ ישראל, דאס הייסט טיילמאל קען א פרעמדער אונז בעסער פארשטיין ווי אן אייגענער. כדאי עטליכע ווערטער פון דער דאזיגער דראמע ציטירן, צו ציטירן. ער רעדט וועגן באפרייען, רעדט ער מ'האט ארויסגעפירט פון מצרים, אבער דער מצרים גייט נאך. איר קענט פֿון זיך דעם מצרים נישט אַראָפּוואַרפֿן. ער זאָגט, משה, אין דעם לעצטן עטאַפּ פֿון זײַן לעבן, אַלץ געזען און אַלץ געהערט, וואָלטסטו איצטער געקאָנט פֿאַרענטפֿערן דאָס פֿאָלק? קושית, איך האב עס שוין פון לאנג פארענטפערט. קושית זוכט צו מילדערן זיין שטרענגקייט, ער וואס האט געזען דעם עגל הזהב, ער וואס האט געזען און האט דורכגעמאכט דעם כסדר'דיגן קאמף, דעם כסדר'דיגן קאמף מיט זיין אייגענעם פאלק וואס ער האט באפרייט פון מצרים, און דאס פאלק האט מיטגענומען מצרים מיט זיך. דא האט איר די רייכע פראבלעמאטיק וואס איז פארבונדן מיט ארץ ישראל און מיט פאלק ישראל און מיט דער געשיכטע פון ישראל, פון פאלק ישראל, מיט דער אייביגקייט פון אידישן לעבן. ארויסגיין פון מצרים און באפרייען זיך פון מצרים. אין דער נײַער ייִדישער ליטעראַטור איז דער, וועלכער גייט אין די טריט פֿון פּינסקין, נאָר מיט גאַנץ אַנדערע מיטלען, אַהרן צייטלין. אַהרן צייטלין.

איר האָט נאָר-װאָס געהערט אַ היסטאָרישע רעקאָרדירונג פֿון דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרײט פֿאַר אונדז דורכן ייִדישן קלאַנג-אַרכיװ אין נאָמען פֿון פֿראַנסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם ייִדישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוק-רעכט געהערט צו דער ייִדישער פֿאָלקסביבליאָטעק און דעם ייִדישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק,